אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי. חיים האט אריין געשיקט א גארדזשעס קאמענט, חיים זאגט אזוי, אברהם האט געשריבן, אה, כ'האב דאך געזאגט אז מ'קען פארענטפערן פארוואס האט עשו דווקא געטשוזט צו מפתה זיין זיין טאטע מיט מעשרות, אז ער האט געפרעגט צו מ'דארף היאך מעשרין את המלח ואת התבן, האב איך געענטפערט, אויך האב איך געזען נאכברענגען אז דער רמב ם זאגט אז יצחק איז געווען דער פייאניר פון מעשר. און כ'האב גלייך געזאגט אז ס'עפעס אביסל שטומפיג אויפן רמב ם, ווייל ווייל אברהם האט דאך מקיים געווען כל התורה כולה, און סאו חיים פרעגט מיר דא די זעלבע קשיא, לכאורה שטייט דאך דארטן אז אז אברהם האט געגעבן מעשר מכל פאר דעם שם בן נח, סאו וויאזוי קען דער רמב ם זאגן אז אז יצחק האט מקיים געווען די ערשטע מצוות מעשר? סאו בעצם האט דער רמב ם, זאגט דער רמב ם נישט אז יצחק האט מקיים געווען מצוות מעשר די ערשטע, דער רמב ם זאגט נאר אז ער איז מצווה געווארן, אויפן מצוה, ער איז געווען דער ערשטער וואס איז מצווה געווארן, ער זאגט דארטן בא אברהם ונצטווה יתר על אלו על אלו במילה, והוא התפלל שחרית, און יצחק הפריש מעשר והוסיף תפילה אחרת לפנות יום, ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל ערבית, און במצרים נצטווה אברהם עמרם במצוות יתירות, און עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו, סאו בעצם זאגט דער רמב ם נאר די ציוויים, וויאזוי די מצוות זענען געגעבן געווארן. אבער בעצם אברהם אבינו האט דאך מקיים געווען כל התורה כולה אזוי ווי אונז האבן נעכטן געזען, ער האט מקיים געווען אפילו דרבנן'ס, שניות לעריות מיט שבותים לשבת, ער האט אלעס מקיים געווען, און אוודאי און אוודאי מעשר אויכעט, אבער ער האט נישט ער האט נישט באקומען דעם ציווי, יצחק האט באקומען א ציווי אויף מעשר, און פארדעם טאקע איז עשו געקומען מפתה זיין זיין טאטע טאקע מיט אט דעם מיט אט דעם מצוה וואס ער האט באקומען בציווי, ס'שטייט טאקע נישט ארויס אין די תורה אבער דאס איז די דעת הרמב ם איז אז יצחק האט באקומען די מצוה פון מעשר, הערליך שיין, ער לייגט מיר צו חיים, ביי די וועי, כ'ווייס נישט צו דו ווייסט ווער איך בין. אבער איך געדענק נאך דיין שלום זכר, און דיין טאטע האט זיך געשעמט עס צו מאכן אין בית מדרש, און ער האט עס געמאכט אינדערהיים, סאו די מעשה גייט אזוי, יא אמת אמת, מיין טאטע האט מיך געהאט, כ'בין געווען זיין בן זקונים, מיך געהאט, כ'מיין ער איז געווען אווער די פארטי פייוו ווען ער האט מיך געהאט, און ער האט שוין געהאט אזא שטיקל ווייסער בארד, שוין געווען אזוי א שטיקל זיידע אין בית מדרש מיט אייניקלעך, און דא קומט ער ער האט א בעיבי, ער האט זיך געשעמט, האט ער געמאכט דעם שלום זכר אינדערהיים, דאס איז אז מען גייט נאך פאר טערעפי ביז היינט, איך מאך א דזשאוק, סאו ער ענדיגט מיר צו די מעסעדזש, עניוועי, איך בין שוין פון דיינע שומעים כמעט פון די ערשטע וואך, און איך הער עס אויס כמעט יעדן טאג, כ'קען נישט זאגן יעדן טאג ממש, אבער ניין און ניינציג פערצענט, און איך בין מיך ממש מחיה דערמיט, איך לערן מיט מיין זון יעדן טאג, און איך זאג אים נאך שיינע זאכן וואס איך הער פון די שיעור, און פארשטייט זיך שבת ביי די סעודה, די גאנצע סעודה לעבט ארום די אינטערעסאנטע געדאנקען וואס דו ברענגסט נאך. און איך פלעג אסאך מאל אסאך הערן חומש רשי שיעורים אבער די אבער דאס לעבט מיך אויף זייער שטארק, די אייבערשטער זאל דיר געבן אסאך כח זאלסט ווייטער גיין אנהאלטן און זאלסט קענען מחיה זיין נאך אסאך אידן, הערליך שיין, טענק יו סאו מאטש חיים פאר דיין קאמענט, נאכדעם האבן מיר יעצט געהאט אברומי האט מיך אריין געשיקט, עקשעלי מושי, יעצט האבן מיר שוין אסאך מושי'ס, מ'דארף האלטן א קאונט דא, ווייל מ'זאגט דאך נישט קיין לעצטע נעמען, שוין, מושי איז א ברודער מיט לאה פאר די פאר די אידן וואס ווייסן. סאו מושי פרעגט מיך א סתירה, ס'שטייט נעכטן האבן מיר געהאט צוויי רשי'ס, איינס איינס זאגט די אייבערשטער פאר פאר יצחק אבינו אל תרד מצרימה און רשי זאגט דארטן שאתה עולה תמימה ואין חוץ לארץ כדאי לך, און שפעטער זאגט רשי בארץ ההיא אז ער האט געפלאנצט די מאה ש אז ס'איז געוואקסן מאה שערים בארץ ההיא, זאגט רשי א אף על פי שאינה חשובה כארץ ישראל עצמה אבער כארץ שבעה גוים, סאו די תירוץ איז אזוי, בעצם איז גרר פלישתים א חלק פון ארץ ישראל, ס'איז אין די גבולים פון ארץ ישראל אבער ס'איז נישט פון די שבעה עממים. מאט, דאס נעמט מען נישט פון די זיבן פעלקער. די ארץ שבעה עממים האבן א ספעציעלע חשיבות. אבער אין ארץ ישראל איז עס געווען. ער איז נישט ארויסגעגאנגען פון ארץ ישראל ווען ער איז געגאנגען קיין גרר. זייער שיין. סאו לאמיר זען היינט פרשת תולדות. שלישי, קאפיטל כ ו, פסוק י ג. סאו די תורה האט אנגעהויבן רעדן נעכטן פון די גרויסע עשירות און די גרויסע הצלחה פון יצחק, און די תורה איז ממשיך, ויגדל האיש, דער יצחק איז מורא'דיג גרויס געווארן וילך הלוך וגדל, ער איז געגאנגען אויף שטאפלווייז ארויף ארויף ארויף עד כי גדל מאוד ביז ער האט אנגעהויבן ווערן מורא'דיג גרויס בעיני הבריות, דאס הייסט אז דער עולם האט אנגעהויבן צו מגזם זיין איבער זיינע נכסים, ניין ער האט צוואנציג מיליאן דאלער, ניין ער האט פופציג, וואו די בילדינג איז אויכעט זיינס, איז ארויפגעגאנגען אזוי ווי אויף די פארבס טערטי ליסט, און כי גדל מאוד שהיו אומרים אז די מענטשן האבן געשמועסט אז זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך ס'איז ענדערשער צו דיעלן מיט די שמוץ און גארבעזש פון יצחק ווי איידער מיט די גאלד און זילבער פון אבימלך ווייל דאס וועט האבן אסאך מער הצלחה. ויהי לו מקנה צאן פארציילט אז דארט האט ער געהאט אסאך שעף און מקנה בקר האט ער געהאט אסאך רינדער ועבדה רבה האט געהאט אסאך ארבייט אסאך פעלד ארבייט און ער האט אנדערע מפרשים זאגן אז ער האט געהאט אסאך עבדים ושפחות און ויקנאו אותו פלישתים און זיי האבן אים אנגעהויבן צו מקנא זיין און זייער סארס פון קנאה איז דווקא געקומען דורך די עבדה רבה און מקנה צאן און מקנה בקר און ס'שטייט נישט דא כסף וזהב ביי אברהם זיין טאטע שטייט יא אז ער איז געווען מורא'דיג ואברם כבד מאוד און געהאט גאלד און זילבער, ווייל די תורה וויל דא זאגן די סאורס פון זייער קנאה, די סאורס פון זייער קנאה איז געווען די פעלד ארבעט מיט די שעף און רינדער, פארוואס? ווייל זייערע פעלדער האבן כמעט גארנישט פראדוסט יענע יאר, ווייל ס'איז דאך געווען א שנת רעבון, קוקן זיי אויף יצחק'ס פעלד און זעען אז ס'וואקסט מאה שערים, האבן זיי אים אנגעהויבן מורא'דיג מקנא זיין. רשי שטעלט זיך אויף די עבדה רבה, וואס דאס מיינט, זאגט רשי ס'מיינט פעולה רבה, אסאך ארבעט, פעולה, עבדה איז אזוי ווי די שם הכולל פון ארבעט, רבא אסאך. סאו סאו קודם בלשון לע ז אה סאו סאו דער דער יאנקי האט מיך אריינגעשיקט עקטשעלי מורא'דיג שטארק מעורר געווען ווייל כ'האב געזאגט דארטן אז רש י די בלע ז ווערטער זענען ענשענט פרענטש אז רש י האט געוואלט מסביר זיין פאר זיין בני דור וואס דער קאנסעפט מיינט אבער ער זאגט מיר אז אז ער ברענגט מיר נאך מיין איך פון דער ריזשינער אז די עצם ווערטער האבט א מורא'דיגע קדושה ווייל קודם כל רש י האט יעדע אות פון רש י איז דאך געשריבן געווארן מיט רוח הקודש און צדיקים פלעגן זאגן אז אויף יעדע טיפה טינט פון רש י על התורה דארף מען זיצן שבעה נקיים, אזוי האבן צדיקים אמאל געזאגט אז יעדע אות פון רש י איז מורא'דיג הייליג, און סאו סאו בעצם זאגט ער ברענגט ער נאך מיין איך פון די ראשון אז יעדע מאל וואס א צדיק אדער א ראשון וואס ברענגען אראפ ווערטער וואס זענען נישט לשון קודש איז ווייל זיי האבן געוואלט ממלא זיין די ניצוצות פון יענע שפראך, סאו איז אונזער עבודה היינטיגע צייטן איז ווען אונז זאגן מיר די ווערטער איז אונז זעמיר מתעלה די ניצוצות, אונז. אונז זעמער עס מתקן, מילא איז יא א ענין פון אלע ביידע זייטן צו זאגן די ווערטער פון בלעז אפילו מען צוברעכט זיך די ציין, סאו לאמיר דא זאגן פעולה רבה בלשון לעז איז אוברינא. קיצור וויל דאך רש י מסביר זיין די דיפרענס צווישן עבודה און עבדה, זאגט רש י, עבודה משמע עבודה אחת, די ווארט עבודה מיינט איין ארבעט, און יעצט ווען דו ווילסט זאגן עבודה בלשון רבים זאגסטו עבודות אסאך ארבעט, אבער ווען דו ספעלסט עס עבדה משמע פעולה, און ס'ווענדט זיך נאכדעם וואס די וואסערע ווארט דו לייגסט צו נאכדעם, לייגסטו צו די ווארט רבה גייט גייט מיינט עס עבדה רבה אסאך ארבעט, לייגסטו צו די ווארט זוטא מיינט עס ווייניגער ארבעט, סאו בעצם איז עבדה איז די שם די שם הכולל אזוי ווי די די די שם די איידיע פון ארבעט און יעצט ס'איז פעסיוו ס'קען אדער מיינען אסאך ארבעט אדער ווייניגער ארבעט ס'ווענדט זיך וואס דו שרייבסט צו נאכדעם אבער עבודה מיינט א סינגולער ארבעט און עבודות מיינט אסאך ארבעט ביוטיפול סאו זאגט די הייליגע פסוק סאו די תורה גייט יעצט זאגן אז יצחק'ס ארבעטערס האבן געגראבן נאך בארות און שפעטער איז געווארן א גאנצע פייט ער האט געדארפט גראבן אנדערע. און ביז ס'האט זיך בארואיגט, און שפעטער איז אבימלך געקומען און כורת ברית געווען מיט יצחק, אבער די תורה וויל מיך אריינהאקן דא מיט א הקדמה וויאזוי די גאנצע זאך האט זיך אנגעהויבן, פארציילט ער אונז א פיס אוו אינפארמעישאן פון די פאסט, כדי אונז זאל מיר פארשטיין די פאלאואינג פסוקים, זאגט די תורה אז וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, יא, סתמום פלשתים וימלאום עפר, האבן, זענען די פלשתים געקומען און זיי האבן עס אנגעפילט מיט ערד, דאס איז געשען גלייך נאך מיתת אברהם, ווען אברהם איז נפטר געווארן, האבן זיי דאס צוגעשפארט. פארוואס האבן זיי עס צוגעשפארט? זאגט רש י, מפני שאמרו תקלה הם לנו, ס'איז א פראבלעם פאר אונז מפני גייסות הבאות עלינו. די בארות האבן זיך דאך געפונען ביי די גרעניצן צווישן גרר און באר שבע, דארטן אינדרויסן פון דער שטאט, סאו מילא האבן זיי געהאלטן אז די גייסות, די מיליטער לייט פון די אנדערע לענדער וועלן קומען מלחמה האלטן מיט אונז, זיי וועלן דאך האבן פיינע ריסאורסעס, זיי וועלן האבן פיינע וואסער וויאזוי זיך אויפצוהאלטן, מילא האבן זיי עס צוגעשטאפט. זאגט רש י אז די אונקלוס טייטשט אויף די סתמום פלשתים טמונון פלשתאי. די לשון סתימה, א לשון פון פארשטאפט, נישט א לשון פון צודעקן, ווייל טמון קען דאך טייטשן צודעקן, זאגט אבער רש י ניין, דאס מיינט סתימה פארשטאפט, און רש י ברענגט זיך א ראיה פון די גמרא, עס שטייט דארטן מטמטם את הלב, געוויסע עסנס וואס די גמרא זאגט אז ס'פארשטאפט די הארץ, כאטשיג די גמרא נוצט די לשון פון מטמטם. זעלבע זאך סתמום פלשתים דא מיינט אז די, ער פארענטפערט פשוט די די תרגום אז זאלסט דיך נישט טועה זיין און מיינען אז זיי האבן עס פשוט צוגעדעקט, ניין זיי האבן עס געהעריג אנגעפילט מיט ערד. סאו ממילא יעצט אז אונז האבן מיר דעם הקדמה אז יארן צוריק נאך מיתת אברהם האבן די עבדי פלשתים פארשטאפט די די בארות, יעצט קען איך דיר צוריק גיין צו די מעשה, ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו, יעצט נאכדעם גיין מיר צוריק צו פריערדיגע צו פסוק י ד וואס די פסוק זאגט דארטן אז ויקנאו אותו פלשתים די פלשתים האבן מוראדיג מקנא געווען דעם יצחק פאר זיין גרויס עשירות, איז אבימלך געקומען צו יצחק און האט אים געזאגט לך מעמנו גיי פון אונז כי עצמת ממנו מאוד, ביסט מוראדיג גרויס געווארן, ביסט געווארן אסאך גרעסער פון אונז. ממילא גיי ארויס פון שטאט. סאו ער האט געפאלגט און וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר ער האט זיך באזעצט דארטן בנחל גרר וואס דער נחל גרר איז בעצם געווען אינדרויסן פון גרר ווייל ס'איז געווען א טייך וואס האט זיך געצויגן פון גרר און ס'איז ארויסגעפארן אינדרויסן פון שטאט אבער דער נאמען פון די טייך בלייבט נחל גרר איז וישב שם און ער האט זיך דארטן באזעצט זאגט רשי בנחל גרר רחוק מן העיר בעצם איז עס געווען אינדרויסן פון שטאט גרר אבער דער נחל האט זיך ארויסגעצויגן. אבער אזוי אויפן וועג ארויס ווען ער האט זיך נאך געהאלטן אינמיטן וועג האט ער זיך באגעגנט מיט די בארות וואס זיין טאטע האט אמאל געגראבן און וישב יצחק ויחפר את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלישתים די בארות וואס איך האב דיך יעצט געזאגט אז די פלישתים האבן צוגעשטאפט אחרי מות אברהם און ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו ער האט א נאמען געגעבן פאר די בארות די זעלבע נעמען וואס זיין טאטע האט עס גערופן בימיו פארוואס האט ער עס גערופן די זעלבע נעמען ווייל ער האט געוואלט ווייזן פאר די וועלט אז דאס איז דאס האב איך באקומען דאס איז מיינס מתורת ירושה מיין טאטע האט שוין א נאמען געגעבן פאר די זאכן. סאו וישב ויחפור, זאגט רשי הבארות אשר חפרו בימי אברהם אביו ופלישתים סתמום מקודם שנסע יצחק מגרר חזר וחפרן, סאו יעצט אויפן וועג ארויס שטייט דארטן וילך משם יצחק ויחן, ער איז ארויסגעגאנגען מען האט אים פארשיקט פון שטאט, אויפן וועג ארויס האט ער זיך באגעגנט מיט די בארות האט ער עס צוריק אויפגעגראבן, איז ויחפרו עבדי יצחק בנחל, און וימצאו שם באר מים חיים זיי האבן טאקע דארטן געגראבן ביי די פלעצער וואס אברהם האט געהאט געגראבן, און זיי האבן טאקע געטראפן דארטן א קוואל וואסער. יעצט זענען געקומען די רועי גרר, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור, לנו המים, די וואסער געהערט צו אונז, וואס הייסט, איך האב דאך יעצט אויפגעגראבן, איך האב דאך געזען א קוואל וואסער, איך האב געטראפן א קוואל וואסער, איז זיי האבן גע'טענה'ט אז די וואסער קומט בעצם פון די נחל גרר, וואס די סאורס פון וואסער פון נחל גרר איז דאך אונזערס, ממילא אפילו ס'איז אינדרויסן פון שטאט, אפילו דו האסט געטראפן א נייע קוואל, די וואסער באלאנגט צו אונז. סאו, האבן זיי עס טאקע צוגענומען, אבער איז יצחק געגאנגען און ער האט א נאמען געגעבן פאר דעם באר, ויקרא שם הבאר עשק, עשק כי התעשקו עמו, ווייל מען האט זיך ארומגע'טענה'ט מיט אים, און די סיבה פארוואס יצחק האט א נאמען געגעבן פאר די בארות איז ווייל ער האט געוואלט אזוי ווי אפילו איך באקום עס נישט אפילו עס איז ענקערס אבער די גאנצע וועלט וועט וויסן אז ס'איז מיינס פארוואס ווייל א מענטש וואס רופט א נאמען אויף א זאך מיינט עס אז ס'איז באמת זיינס ער פילט זיך גענוג קאמפארטעבל עס א נאמען צו געבן ווייל ס'איז טאקע זיינס. אבער דער רמבן, סאו לכאורה קוקט דא אויס ווי ער האט עס א נאמען געגעבן א אנדערע נאמען, האסט דאך יעצט געזאגט אז ער האט א נאמען געגעבן פאר די בארות אזוי ווי זיין טאטע האט עס גערופן אין די פאסט, וואס איז שייך ער האט עס יעצט גערופן אנדערש? דער רמבן וויל אננעמען אז ניין, אז בעצם האט האבן זיי צוגעשטאפט די גריבער נישט וועגן די גייסות, ער קריגט מיט רשי, נאר זיי האבן עס צוגעשטאפט טאקע וועגן זיי האבן מקנא געווען יצחק. מילא זענען זיי זענען זיי געגאנגען רייט עוועי און עס צוגעשטאפט, גלייך ווען ווען זיי האבן אנגעהויבן מקנא זיין יצחק, און יעצט ווען יצחק איז ארויסגעגאנגען און איז אנגעקומען דארט קיין נחל גרר, האט ער פריש אויפגעגראבן די בארות. פאר דעם שטימט שוין יא פארוואס די אנדערע נאמען, אבער רש"י לשיטתו נעמט אן אז ניין ער האט געטוישט לכאורה דעם נאמען פון די נעמען וואס זיין טאטע האט זיי געגעבן צו עשק, ווייל מען האט זיך ארומגעקריגט, ס'איז געווען א קריגעריי איבער, ס'איז געווען א מריבה איבער די איבער די וואסער, איבער די באר. זאגט רש"י עשק, ערעור, ס'איז א לשון פון טענה'ריי. כי התעשקו עמו, נתעשקו עמו עליה במריבה וערעור, דאס הייסט נתעשקו עמו מיינט נישט עמו מיט דעם באר, נאר עמו מיט דעם יצחק, איבער וואס? איבער די בארות וואס מ'האט געגראבן, איז סאו יעצט אז מ'האט אים צוגעשטאפט זיינע נייע בארות, זיין נייע באר מים חיים, זענען די עבדי יצחק געגאנגען און ויחפרו באר אחרת, און ויריבו גם עליה, דעי זענען, ער האט זיך אזוי אביסל אוועקגערוקט פון דארטן פון ווי ער איז געווען, און געגאנגען אביסל נאך ווייטער פון גרר, און ער האט דארטן געגראבן נאך א באר. און ויריבו גם עליה אז די רועי הפלשתים האבן זיך אויכעט געקריגט איבער דעם, ויקרא שמה שטנה, מען האט עס אויך צוגענומען, האט ער אויך א נאמען געגעבן פאר דעם שטנה, וואס איז אזויווי א לשון פון התנגדות, און אויף דעם באר האט ער געגעבן א שטרענגערע נאמען ווי עשק, שטנה איז מער אזויווי א שווערערע טענה'ריי, א שווערערע פייט, אביסל א העיטרעד, פארוואס האט ער א נאמען געגעבן א ערגערע דאס, ווייל פריער האסטו כאטשיג געהאט עפעס א פתח צו דיין טענה. דאס הייסט בעצם איז עס טאקע געווען אביסל נאנט צו דעם נחל גרר, מילא האט מען געהאט עפעס וואס וואס צו ארגיוען אז ס'איז אז די וואסער קומט די אריזשינעל סאורס פון די וואסער קומט פון דארטן אבער דא איך בין דאך געגאנגען נאך ווייטער וואס ווילסטו יעצט זאגן און יעצט האבן זיי טאקע נישט געהאט קיין שום טענה און דאך האבן זיי געפייט אז ס'איז זייערס מילא האט ער עס א נאמען געגעבן א ערגערע נאמען זאגט רש"י שטנה נוישמנ"ט בלעז. איז האט זיך יצחק אוועקגערוקט ווייטער פון דארטן און ער האט געגראבן א דריטע באר ויעתק משם ויחפר באר אחרת, אבער אויף דעם זאגט די תורה ולא רבו עליה האט מען זיך שוין נישט געקריגט, האט ער א נאמען געגעבן פאר דעם רחובות ויקרא שמה רחובות, ויאמר און ער האט געזאגט כי עתה הרחיב ה' לנו, יעצט האט מיר די אייבערשטער געגעבן א הרחבה, ופרינו בארץ יעצט קען איך פרייערהייט זיך פארמערן אויף דער ערד. און ופרינו בארץ זאגט רש"י כתרגומו וניפוש בארעא, א לשון עתיד, נישט אז איך יעצט האב איך מיך פארמערט אויף דער ערד, ווייל וואס איז שייך הרחבה, האסט יעצט געטראפן א באר מים חיים און, סאו ניין, איך אז וויבאלד איך האב געטראפן א באר מים חיים און מען האט נישט געפייט איבער דעם, האב קען איך מיך פרילי אויסברייטן דא און מיך פארמערן. דער הייליגער רמב"ן פרעגט אבער אז לכאורה וואס די די גאנצע השתלשלות הדברים די גאנצע אריכות הדברים איבער די בארות ברענגט דאך לכאורה נישט קיין שום כבוד פאר יצחק פארוואס שרייבט עס די תורה? זאגט ער אז בעצם איז עס שרייבט עס נישט די תורה אלץ פשוט פשט די תורה שרייבט עס בדרך רמז און ס'גייט ארויף אויף די דריי בתי מקדש די דריי בארות זענען א רעפרענס צו די דריי בתי מקדש און די ערשטע וואס וואס מ'האט א נאמען געגעבן עשק איז די ערשטע בית המקדש וואס האט געהאט אסאך מלחמות, מען האט זיך ארום געטענה'ט דארטן, אבער שפעטער זענען זיי צוריק געקומען, סאו עס איז נישט געווען אויף אזא שווערע פארנעם, די צווייטע חורבן הבית איז געווען שוין שטנה, אזוי ווי שטייט דארטן אין נביא, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים, און ס'גייט אויך ארויף שטנה אויפן לאנגן ביטערן גלות ווי אונז זעמיר פארפיינטעט און פארפייניגט אלל דיס יערס, אלל דיס טאוזענדס אוו יערס, אבער די דריטע בית המקדש דאס איז שוין רחובות, ווייל דאס וואס די בית מקדש וואס גייט דא געבויט ווערן בקרוב בימינו, גייט נישט האבן קיין שום ריב וקטטה, און ס'גייט זיין רחובות, ס'גייט זיין א הרחבת גבול הקדושה, במהרה בימינו אמן, די משיח זאל שוין קומען, זייער שיין, זאגט די פסוק ווייטער ויעל משם באר שבע, ער איז ארויפגעגאנגען פון דארטן, נאכן ענדיגן גראבן איז ער ארויפגעגאנגען וואוינען אין באר שבע דארטן ווי זיין טאטע האט זיך אויפגעהאלטן ביז אהער, און וירא אליו השם נישט ביז אהער. בימיו. פיין, וירא אליו השם די אייבערשטער האט זיך באוויזן צו יצחק, בלילה ההוא ויאמר, אנכי אלוקי אברהם אביך, איך בין די טאטע פון דיין, איך בין די באשעפער פון דיין טאטע אברהם, אל תירא האב נישט מורא, האב נישט מורא בעיסיקלי אז מען וועט זיך נאך קריגן אויף דיר, מיט דיר איבער די בארות, אדער מען וועט זיך, מען וועט דיך קומען, וועסט זיין פארפיינטעט, נאר פונקט פארקערט, איך גיי יעצט מאכן, אריין לייגן אין די הארץ פון אבימלך אז ער זאל קומען וועלן מאכן שלום מיט דיר, כי אתך אנכי איך בין מיט דיר, וברכתיך און איך וועל דיך בענטשן. מיט נאך סאך מער הצלחה מיט דעם פון די פון די הצלחה וואס דו האסט געהאט ביז אהער, און איך וועל דיך נאך מאכן א שר, איך וועל דיך נאך מאכן גרויס אין די בעיני המלכים אויך, והרביתי את זרעך, איך וועל פארמערן דיינע קינדער בעבור אברהם עבדי וועגן דיין טאטע אברהם, וואס האט וואס איז געווען אזוי ערליך און ער האט מיך אזוי שיין געדינט, ויבן שם מזבח האט יצחק געבויט דארטן א מזבח ויקרא בשם השם ער האט דארטן מתפלל געווען און געדאנקט דעם אייבערשטן, און אויך האט ער געוואלט פארשפרייטן די אייבערשטענס נאמען אויף די וועלט, אזוי ווי זיין טאטע אברהם, און ויט שם אהלו און ער האט זיך דארטן. באזעצט און ויכרו שם עבדי יצחק באר, דא האבן זיי געגראבן א פערדע באר, און די דיטעילס איבער די באר העט מען זעהן שפעטער נאך די מעשה פון אבימלך ווען מען וועט צוקומען וואס די דיטעילס איז געווען וועגן די באר אבער קודם זאגט מען קודם ער האט זיך דארטן באזעצט און מען האט געגראבן א באר מען וועט באלד זעהן וואס איז געווען דערמיט יעצט ואבימלך הלך אליו מגרר דער אבימלך איז אריינגעגאנגען א טשיקען און וויבאלד ער האט באקומען די יצחק האט באקומען די ברכה ברכתיך והרביתי את זרעך איך וועל מאכן אז זאלסט ווערן גרויס און זאלסט באקומען ליבשאפט פון די מלכים און שרים איז אבימלך הלך אליו מגרר ער איז געקומען צו יצחק פון גרר און ואחוזת מרעהו מיט א קבוצה פון זיינע חברים און אויך די פיכל שר צבאו דער פיכל וואס אונז האבן שוין געהאט וואס איז שוין געווען געמענטשענט ביי די פריערדיגע מעשה פון אבימלך און יצחק און אברהם ושרה ער איז אויך מיט געקומען.

אזוי ווי די ווארט אליינס, די יסוד אליינס, אזוי ווי שטייט דארטן ביי ביי שמשון כמו שלושים מרעים דשמשון, אזוי ווי מרעים, א סעודת מרעים, איז דאס איז די די דאס איז די ווארט וואס איך וויל דא זאגן, סאו ואחוזת מרעהו מיינט א קבוצה חברים. זאגט אבער רש"י אז די די ווארט, אלדאו ס'שטימט בעסער גרעמערלי, ס'שטימט בעסער מיט די דקדוק, אבער ס' אבער ס'נישט קיין כבוד אזוי צו רעדן, לאמיר זען אינעווייניג. ויש פותרים אז מ'. אז מרעהו איז מ' מיסוד התיבה, אזוי ווי אונז האבן געשמועסט, כמו שלושים מרעים דשמשון, אז די ווארט מרעהו איז די שם ה, איז די נאמען, איז די יסוד. פארוואס ווילן זיי עס אזוי אננעמען? כדי שתהא תיבת ואחוזת דבוקה, די ווארט ואחוזת זאל זיין דבוק צו די נעקסטע ווארט, ווייל ואחוזת מאכט עס אזוי ווי און די קבוצה פרענדס, שטימט בעסער ווי צו זאגן, און די קבוצה פון זיינע פרענדס, עס שטימט אביסל נישט ווייל אויב וואלסטו ווען געזאגט פון זיינע פון זיינע פרענדס וואלסטו געזאגט א קבוצה פון פרענדס, יעצט אבער אז דו זאגסט ואחוזת מיט א ת' מיינט עס די קבוצה פון זיינע פרענדס שטימט עס נישט האבן זיי ענדערשער געוואלט זאגן אז די מרעהו איז נישט פון זיינע פרענדס נאר עס איז אזוי ווי א סעודת מרעים אז דאס איז די עצם ווארט, יעצט שטימט שוין זייער גוט צו זאגן די קבוצה פרענדס אבל זאגט אבער רשי, אלזאו ס'שטימט בעסער גרעמערלי, אבער אין דרך ארץ לדבר על המלכות כן, ס'נישט שיין אזוי צו רעדן פון רויעלטי אז סיעת אוהביו אז ער האט געהאט נאר די איין קבוצה חברים שאם כן כל סיעת אוהביו הוליך עמו וואס מיינט אז ער האט מיט גענומען זיין גאנצע קבוצה חברים און ולא היה לו אלא סיעה אחת של אוהבים און ער האט נאר געהאט איין קבוצה פון פרענדס ס'איז נישט קיין כבוד אזוי צו זאגן פאר א קעניג אז ער האט נאר די פאר חברים אוודאי און אוודאי האט ער אסאך קבוצות חברים. לכן יש לפותרו בלשון הראשון אזוי ווי די תרגום אז וואס אז די מרעהו איז פון זיינע פרענדס איי האסטו דאך דא ואחוזת און די קבוצה פון זיינע פרענדס שטימט אביסל נישט דקדוק זאגט רשי ווינדער דיך נישט אויפן ת' של אחוזת ואף על פי שאין תיבה סמוכה יש דוגמתה במקרא סאו גייט זיך רשי ברענגען ראיות פון צוויי פסוקים וואס עס שטייט יא א ת' וואס איז קאנעקטעד צו א ווארט מ' וואס מיינט יא פון

מילא האב איך די ראיות אז ס'קען שטיין א ת' און ס'זאל יא זיין דבוק צו א ווארט וואס האט א מ' השימוש און נישט א מ' וואס איז א חלק פון די ווארט, ביוטיפול. זאגט די הייליגע רשי אחוזת, וואס טייטש עס? יעצט האט דאך רשי געזאגט, האט מסביר געווען די דקדוק, יעצט האבן מיר די עצם טייטש פון די ווארט, אחוזת, לשון קבוצה ואגודה שנאחזין יחד, א א א לשון פון א קבוצה, א א גרופע חברים. איז ויאמר אליהם יצחק. סאו יעצט אז אבימלך איז געקומען צו יצחק מיט זיין מיט זיינע חברים און זיין שר צבא, האט אים יצחק געפרעגט מדוע באתם אלי וואס קומט עטס צו מיר ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מאתכם די ענק האבן מיך פיינט ענק האבן ענק זענען מיך מקנא ענק האבן ענק האבן מיך פארשיקט מיט בושות וואס עפעס קומט עטס אהער דא? אבער בעצם האט מען דאך פריער געזעהן אז אבימלך אליינס האט אים פארשיקט נישט זיינע חברים און נישט זיין שר צבא פארוואס רעדט ער צו יעדעם איינעם ותשלחוני עטס האטס מיך פארשיקט נאר נאר נאר בעצם האט האט יצחק געטראכט אז ס'איז נישט געווען אבימלך'ס אייגענע איידיע נאר יעדער זיין שר צבא און זיינע חברים האבן אים אזוי געראטן צו טון ווייל האט ער גערעדט צו יעדעם איינעם. ויאמרו האבן זיי צוריק געענטפערט ראו ראינו אונז האמיר געזעהן, וואס איז די דאפעלט לשון ראו ראינו? אונז האמיר באלד זעהן רשי, אונז האמיר געזעהן כי היה ה' עמך אז די אייבשטער איז געווען מיט דיר, ווייל אונז האמיר דיך געזעהן ווי רייך דו ווערסט, און אונז האמיר געזעהן אז דו ווערסט רייך פון דיין פעלד ארבעט, און אונז האמיר געמיינט אז דו נעמסט פשוט צו פון אונזער פארמעגן, פון דעם האבן זיי דיך פארשיקט, אבער יעצט וואס דו ביסט ארויס געגאנגען זעהן מיר איצט אז די פעלדער וואס דו פלעגסט פלאנצן וואקסט שוין נישט קיין מאה שערים, ס'וואקסט פונקט ווי אונזערע אלע פעלדער, האבן מיר אונז איינגעזעהן אז בעצם האסטו נישט צוגענומען פון אונז, און ונאמר האבן מיר אונז געזאגט תהי נא אלה בינותינו, לאמיר מאכן א שבועה צווישן אונז, די שבועה וואס איז שוין געווען עקזיסטענט צווישן אונזערע עלטערן, זאלן מיר אויכעט רינוען און ריפרעשן בינינו ובינך, און ונכרתה ברית עמך. אבער יענער, דער אבימלך איז געווען א פוסטער יונג, ער איז געווען א גרויסער רשע, פארוואס? ווייל בעצם קומט ער דא נאכאמאל מאכן א שבועה, די עצם שבועה וואס וואס די עצם ברית וואס אבימלך מיט אברהם אבינו האבן געמאכט איז אז מ'גייט זיך נישט פייטן, מ'גייט נישט צונעמען קיין בורות, דא קומען די עבדי אבימלך און שטאפן צו בורות, מ'שיקט אים ארויס, מ'פירט זיך נישט אויף בשלום, סאו וואס ווילסטו דא? ווילסטו מאכן נאכאמאל? פארוואס עפעס זאל דיך יצחק יעצט טראסטן אז דו ווילסט נאכאמאל? דו ביסט דאך נאון צו צעברעכן דיינע שבועות. סאו דו ווילסט ענטפערן אז בעצם איז דאס נישט געווען דער זעלבער אבימלך? ס'איז געווען א קינד, איי דער טאטע האט געמאכט א א שבועה פאר זיינע קינדער פאר דריי דורות, אבער ער האט זיך נישט ער האט נישט איינגעהאלטן זיין טאטע'ס שבועות, אבער פשוט אז ער האט געקומען זיך אנטשולדיגן אזוי ווי יא איך זעה אז איך האב געמאכט א מיסטעיק, און ער גייט זיך אנהייבן פארענטפערן, די נעקסטע פסוק איז ווי ער זאגט ער דאונסייזד די די שלעכטס וואס ער האט געטון, יצחק פרעגט אים האסט מיך פארשיקט, האסט מיך פיינט? זאגט ער ניין איך האב דיך טאקע פארשיקט אבער איך האב עס געטון מיט לאוו, איך האב עס געטון מיט אהבה. מילא וויל איך רינוען די ברית. זאגט רש י קודם ראו ראינו, אונז האמיר געזען ראו באביך, ראינו בך, אונז האמיר געזען סיי ביי דיין טאטע אז ער אז די אייבישטער איז געווען מיט אים, און סיי אונז האמיר געזען ביי דיר אז די אייבישטער איז געווען מיט אים. איי פון ווי נעמט דאס רש י? פון ווי נעמט רש י אז ראו ראינו דאפלט לשון מיינט ביי מיר און ביי דיינע עלטערן? ווייל רש י האט מדייק געווען אין די ווארט כי היה ה', עס איז א לשון עבר אז די אייבישטער איז געווען, געווען, מוז זיין די פריערדיגע דורות אויכעט ביי זיין טאטע, אדער האב איך געזען אנדערע פשטים ראו ראינו, אז אונז האמיר געזען בשעת דו ביסט דא געווען אז ס'האט געוואקסן מאה שערים, און אונז האמיר אויכעט געזען ווען דו ביסט ארויסגעגאנגען האט געסטאפט צו וואקסן מאה שערים, האמיר דאך ריעלייזד אז כי היה ה' עמך אז די אייבערשטער איז מיט דיר, און ונאמר תהי נא אלה, וועגן דעם ווילן מיר אונז רינוען אונזער ברית שלום צווישן מיר און דיר. זאגט רשי. תהי נא אלה בינותינו, לכאורה איז עס א דאפלט לשון, יא, תהי נא אלה בינותינו, בינינו בינך. וואס איז דער בינותינו, בינינו בינך? זאגט רש י, האלה אשר בינותינו, בימי אביך, תהי גם עתה בינינו ובינך. ביוטיפול. סאו, סאו, אזוי ווי איך וויל רינוען די שבועה די ברית שלום וואס אונז האמיר שוין געהאט בעצם צווישן מיין טאטע און דיין טאטע. און וואס איז די ברית שלום? אז אם תעשה עמנו רעה. אז דו זאלסט נישט טון קיין שלעכטס מיט אונז, כאשר פונקט אזוי ווי אונז האבן נישט געטון קיין שלעכטס פון אונז, גייט ער זאגן דא דריי דיטעילס, לא נגענוך, אונז האבן דיך נישט צוגערירט, דאס הייסט בעצם האבן מיר אונז דיך פארשיקט, אבער אונז האבן מיר דיך נישט געטשעפעט, אדער דא אנדערע פשטים לא נגענוך אז אונז האבן מיר ארויסגעלאזט א גזירה אז אויב איינער טאטשט דיך און דיין ווייב איז מות יומת, די צווייטע זאך וואס אונז האבן געטון גוטס מיט דיר איז כאשר עשינו עמך רק טוב, אונז האבן בעצם האבן מיר זיך אויפגעפירט זייער ערליך מיט דיר בשעת. דו ביסט דא געווען. און די דריטע זאך, ונשלחך בשלום, אלזא אונז האמיר דיך טאקע אוועקגעשיקט, אבער אונז האמיר דיך נישט אוועקגעשיקט מיט קיין בושות. סאו יעצט, אתה, עתה, טו דו די זעלבע מיט אונז, יעצט! ברוך השם ווייל דו, און דו האסט די קעפעביליטי צו טון גוטס מיט אונז ווייל דו ביסט א געבענטשטער פונעם אייבערשטן. בעצם וואלט יצחק געדארפט לאכן דעם אבימלך אין פנים, אנטשולדיגט, דו פיצט אפ פון דא, דו האסט מיך, דו האסט מיך געטריעטעד וועל, האסט מיך פארשיקט, איך האב דארטן געהאט א גאנץ פארמעגן, איך האב דארט געהאט פעלדער און וועלדער וואס איך האב געפלאנצט און געמאכט פרנסה, און דו גיבסט מיך א שיק ארויס. אבער דער יצחק איז געווען רואיג און ער גייט יא אננעמען די, ער גייט יא מאכן א ברית, ער האט זיך געלאזט פירן, ווייל ער האט דאך יעצט באקומען די ברכה אז די מלכים גייען האבן כבוד פאר אים, סאו מילא האט ער געזען אז די ברכה ווערט מקויים, מילא האט ער זיך געלאזט, אפילו דער אבימלך איז בעצם געווען יענער פוסטער יונג, זאגט רש"י לא נגענוך, כשאמרנו לך לך מאתנו, ווען אונז האבן דיר געזאגט גיי ארויס פון דא, האבן מיר זיך נישט צוגערירט, דאס הייסט אונז האבן דיך טאקע פארשיקט אבער אונז האבן דיך נישט געטשעפעט. אדער אבער די אנדערע פשט וואס מען האט פריער אויסגעשמועסט אז מען האט ארויס געלאזט א גזירה מען זאל דיך נישט רירן, אתה, גם אתה, עשה לנו כמו כן עתה יעצט, פארוואס ווייל ברוך השם דו ביסט דער געבענטשטער פונעם אייבערשטן, ביוטיפול. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער ויעש להם משתה ויאכלו וישתו דער יצחק האט זיי געמאכט א סעודה און זיי האבן געגעסן און געטרינקען וישכימו בבוקר זיי זענען אויפגעשטאנען צופרי וישבעו איש לאחיו זיי האבן זיך געשוואוירן איינער דעם צווייטן טאקע זיי האבן מקיים געווען דעם ברית וואס אבימלך האט געבעטן אז זיי ווילן אט דער ברית שלום וואס ער האט געבעטן מען זאל מאכן און וישלחם יצחק יצחק האט זיי אוועקבאגלייט און וילכו מאתו בשלום, זיי זענען אוועקגעגאנגען פון אים בשלום. ויהי ביום ההוא, יענעם טאג וואס אבימלך איז אוועקגעגאנגען, ויבאו עבדי יצחק, זענען די עבדים פון יצחק געקומען, און א מינוט, און געדענקט נאך פריער אז מען האט געגראבן א פערדע באר, און מען האט עס געלאזט אזוי אופען ענדעד, וואס איז געווען מיט דעם באר, יעצט ווען אבימלך איז אוועקגעגאנגען, זענען די עבדי יצחק געקומען צו יצחק, ויגידו לו, זיי האבן אים פארציילט, על אודות הבאר, איבער דעם פערדן באר וואס זיי האבן געגראבן דארטן, אין באר שבע אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים מ'האט געטראפן א קוואל וואסער אין די באר וואס אונז גראבן מיר ויקרא אותה איז יצחק געגאנגען און האט א נאמען געגעבן דעם באר שבעה פארוואס טאקע האט די תורה געזאגט פריער האט די תורה געזאגט אז מען האט עס אנגעהויבן גראבן ווייל ס'איז טאקע געווען די סיקווענס אוו עווענטס נאכדעם וואס ער האט זיך באזעצט דארט האט ער אנגעהויבן גראבן. יעצט אבער, די נאמען האט צו טון מיט דעם שבועה וואס ער האט געמאכט פאר אבימלך, לייגט עס די, לייגט די תורה, פארציילט די תורה אז ווען איז ער הערשט געוואר געווארן אז ס'האט א קוואל וואסער אינסייד די באר? נאכדעם וואס אבימלך איז אוועק געגאנגען. מילא שטימט שוין זייער גוט פארוואס ער האט עס ויקרא אותה שבעה, ער האט א נאמען געגעבן דעם פלאץ שבעה, על שם די שבועה וואס ער האט געמאכט מיט אבימלך, על כן, טאקע צוליב דעם, שם העיר באר שבע עד היום הזה. טאקע וועגן דעם הייסט די פלאץ באר שבע, על שם די שבועה און על שם די באר וואס ס'הייסט דארטן שבעה. איין מינוט, ס'שטייט דאך שוין ביי אברהם אבינו אויך, אז וואס איז נאר די לשון הפסוק על כן קרא למקום ההוא באר שבע, דא קומט פלוצלינג זאגן על כן שם העיר באר שבע, האב איך געזען א שיינע פשט אז אברהם האט עס טאקע גערופן באר שבע, האט גערופן דעם פלאץ באר שבע, איז יצחק געגאנגען ער האט געגעבן פאר די גאנצע שטאט א נאמען באר שבע, ער האט אויסגעשפרייטערט די גבולים פון דעם באר שבע. ווייל אנישט איז דאך זייער שווער, ווייל דארטן שטייט דאך אויך די זעלבע לשון, שטייט על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם, ווייל דארטן איז געשען די שבועה, און דא זאגסטו אויך על כן שם העיר באר שבע על שם די שבועה, סאו, מוז מען פארענטפערן אז אז אז יצחק האט אויסדערברייטערט זיין טאטע'ס ארידזשינעל באר שבע, די גבולים. שבעה, זאגט רש י, על שם הברית, על שם די שבועה, די שבועה פון די ברית שלום וואס ער האט יעצט געמאכט מיט אבימלך. פארציילט אונז די תורה ווייטער, אז ויהי עשו בן ארבעים שנה, עשו איז אלט געווען פערציג יאר ויקח אשה את יהודית בן בת בארי החתי ואת בשמת בת אילון החתי און רשע'נטעס זענען זיי געווען זיי האבן געדינט עבודה זרה און באלד זעהן אז יצחק איז געווען זייער אפסעט וועגן דעם זאגט די תורה בן ארבעים שנה זאגט רש י די תורה וויל מיר זאגן די יארגאנג פארוואס פארציילט מיר די תורה די יארגאנג פון עשו ווייל ער וויל מיך זאגן וואסער פאפער און וואסער שייגעץ ער איז געווען זאגט רש י עשו היה נמשל לחזיר שנאמר יכרסמנה חזיר מיער אלס א מליצה צו זאגן אז די אידישע קינדער וואס זענען נמשלים לגפן ווערן אויסגעריסן דורך די חזיר וואס דאס איז עשו אין די וואלד. סאו זאגט רשי פארוואס איז ער צוגעגליכן צו א חזיר? וועגן החזיר הזה כשהוא שוכב פושט טלפיו לומר ראו שאני טהור דער חזיר האט איין סימן טהרה אז ער האט מפריס פרסה אז זיינע פיס זענען אזוי צושפאלטן ווייל יעדן מאל וואס ער לייגט זיך אראפ, באווייזט ער זיך זיין פיס כדי זאלסט מיינען אז ער איז טהור. כך אלו, די זעלבע זאך די בני עשו, גוזלים וחומסים, און מראים עצמם כשרים. און וואס איז עס יעצט רעלעווענט פאר די עידזש פון עשו בן ארבעים שנה, וועגן כל מ' שנה היה עשו צד נשים מתחת בעליים במענה אותם. די גאנצע פערציג יאר האט ער צוגעכאפט פרויען מתחת יד בעליהן, און ער האט זיי געפייניגט, און כשהיה בן מ' אמר אבא בן מ' שנה נשא אישה, מיין טאטע האט חתונה געהאט ווען ער איז געווען פערציג יאר, אף אני כן, לאמיך אויכעט חתונה האבן. מילא די גאנצע זאך איז געווען אזא פאפעריי, אבער בעצם האט ער זיך נישט, האט ער שוין געזינדיגט פארדעם. סאו, פארציילט אונז די תורה אז ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, די ווייבער וואס עשו האט גענומען איז געווען א מורא'דיגע מורת רוח, מורת רוח איז די פארקערטע פון רצון, די פארקערטע פון געשמאק. זאגט רשי מורת רוח, לשון המראת רוח. אזוי ווי די פארקערטע פון רצון כמו ממרים הייתם אזוי ווי משה רבינו זאגט פאר די אידישע קינדער אז עטס זענט געווען ווידערשפעניגערס אז כל מעשיהם היו להכעיס ולעצבון די פארקערטע פון וואס די רצון השם איז געווען ליצחק ולרבקה פארוואס האבן זיי עס האבן זיי טאקע פיינט געהאט די ווייבער ווייל שהיו עובדות עבודה זרה זיי האבן געדינט עבודה זרה און קענסט מדייק זיין דא אז די תורה זאגט קודם ליצחק ולרבקה ווייל יצחק איז דאך אויפגעוואקסן פיור זיין טאטע האט דאך שוין צעבראכן עבודה זרות ביי די דריי יאר אבער רבקה איז יא אויפגעוואקסן אין אנפאנג פון איר טשיילדהוד, צווישן עובדי עבודה זרה, א רגע, ביידע זענען געווען דריי יאר, wow, ביוטיפול קוועסטשן, אקעי, דיסריגארד די דיוק, זאל יצחק האבן געטיילט מורת רוח ליצחק ולרבקה ווייל זיי האבן געדינט עבודה זרה, אבער לכאורה וואס קומט ווי קומט דא די דיטעיל אריין, יעצט די תורה וויל מיך פארציילן אז ס'איז געווען א מורת רוח, און עשו האט חתונה געהאט, האב איך געזען אז מפורש איינער פון די ראשונים זאגן אז די סיבה פארוואס די תורה שרייבט עס יעצט איז אז זאלסט דיך נישט ווינדערן שפעטער ביי די ברכות ווען יעקב כאפט ארויס די ברכות פון עשיו, זאלסט דיך נישט ווינדערן וואו זענען די ווייבער, פארוואס זאגן נישט די ווייבער פון עשיו פאר יצחק אז דאס איז נישט באמת דיין בכור עשיו, און אויך פארוואס האבן זיי נישט פארציילט פאר עשיו אז רבקה און יעקב ארבעטן אויס א פלאן עס ארויסצוכאפן פון אים, אלא מאי אז עס איז געווען א מורת רוח האבן זיי פארשיקט די ווייבער פון דערהיים. ממילא זענען זיי בכלל נישט דארטן געווען צו צו טוישן צו צו אינטערפערן אין יענע מעשה, פארדעם שרייבט עס די תורה דא אלץ הקדמה צו די נעקסטע פארשן ווי מ'עט מערטשעם רעדן פון די ברכות פון יעקב פון יצחק אבינו פאר יעקב און פאר עשיו האב א סוקסעספול דעי.